בריחת עולמים נאה לעיני מלך העולם שרק עמי ישראל. די וואכעדיגע סדרה הייבט זיך אן ויחי יעקב בארץ מצרים. יעקב האט געלעבט געווען א לעבעדיגע איד, אזוי האב איך געהערט פון מוהרא"ש, נאך אלע צרות וואס יעקב האט געהאט, אזוי סאך צרות א גאנץ לעבן, אנגעפאנגען מיט א ברודער מיט מיט עשיו און אלעס וואס ער איז דורכגעגאנגען און ער איז שוין אויף געלאפן צו א שידוך מיט א. א מין שווער לבן האט אויסגעשפילט אזוי מיאוס אויסגעשפילט א שידוך געארבעט זיבן יאר און נאכדעם מיט די פרנסה דארט מיט די החליף את משכורתי עשרת מונים און נאכדעם מיט די קינדער ויחי יעקב יעקב איז געווען לעבעדיג נאר ער האט גערעדט צו פרעה פאריגע וואך זעט מען אז ער האט יא געזאגט פאר פרעה כ'האב א שווער לעבן, ווי קומט דאס אריין א צדיק זאל זאגן זאל מעט ורועים ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלושים ומאת שנה מעט ורועים, א צדיק, בחיר שבאבות, רועים, שלעכט, דאס איז פרעה, וואס וועט פרעה פארשטיין, טא פרעה האט געוואלט אזוי ארויסדרייען פון פרעה, ער זאל נישט ער זאל נישט פארלאנגען פון אים און פון די שבטים, זאגט ער יא, כ'מוטשע מיך אין מיין לעבן אבער פון יעקב פאר זיך, ויחי יעקב, יעקב איז געווען לעבעדיג, מלא חיות, און אזוי פרייליך, פארוואס ווייל ווען א מענטש לעבט מיט אמונה, ווייסט ער אלעס וואס גייט אויף מיך אריבער, צרות עשיו און צרות לבן און צרות דינה און צרות יוסף, אלעס איז מיט א חשבון, אזוי ווי מען זעט די גאנצע השתלשלות וואס האט זיך אפגעטון, ס'זעט אויס ווי דער האט געמאכט, דער האט געמאכט, דער האט געמאכט.

ס'קומט אים אזוי א פריש, און אייביג איבערגיין נאכאמאל און נאכאמאל, אז די הייליגע תלמידים זענען געקומען צום מגיד פון מעזריטש, אונז פארשטייען מיר נישט ווי די חז ל זאגן וויאזוי קען מען זיין אזא זאך חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה, ווי קען מען דאס פארלאנגען פון א מענטש, א מענטש זאל זאגן איך דאנק דיך אייבערשטער ווען ס'גייט אים שלעכט, אזוי ווי מיטן זעלבן ברען אזוי ווי ווען ס'איז ש ש כ'דאנק דיך אייבערשטער שכוח אייבערשטער ווען ס'גייט מיר גוט, האט די מגיד זי ע געזאגט איך האב א תלמיד די הייליגע. די הייליגע רבי רב זישע גייט צו אריין אין בית מדרש ער גייט ווארטן ער זאל ענדיגן דאווענען ווען ער גייט גיט צו עפענען די רב זישע דאווענט ער דאווענט אזא מין חיות אזא דביקות און די הייליגע רב זישע האט גארנישט געהאט קיין גרינג לעבן ווייסט אונז אלע רב זישע האט געהאט א שווערע שטוב און א מין עניות א מין דחקות פון זיצן אין בית מדרש ער האט נישט געהאט אפילו וועם צו בעטן עסן די ווייב האט נישט געוואלט געבן קיין עסן און די ווייב האט נישט געהאט קיין עסן פלעגט אלץ זאגן רבונו של עולם זישע איז הונגעריג זישע איז הונגעריג יעדן טאג געווען עפעס א אנדערע מעשה פון תפילה, יעדן טאג געווען עפעס א אנדערע מעשה נס, וואס איינער איז פונקט, חס ושלום זאגן די ווארט פונקט, אבער אזא ווארט דרייט זיך ארום צווישן מענטשן, פונקט! פער צופאל! מקרה! פונקט! פונקט האט איינער מיטגעברענגט מיט זיך עסן, און פונקט האט ער געהערט רבי זישע דארף עסן. נישטא אזא זאך אלץ איז דער אייבישטער, און א מענטש בעט דעם אייבישטען תפילה, דער אייבישטער העלפט, קומט א איד אריין אין בית מדרש מיט מזונות, קומט א איד אריין אין בית מדרש מיט א סעודה, קומט א איד אריין אין בית מדרש מיט א פרישטאג, זישע איז הונגעריג, זישע איז הונגעריג אזוי האט ער געבעטן דעם אייבישטען, די הייליגע צדיקים האבן אזוי געלעבט יעדע זאך נאר תפילה, און ער האט געהאט א שווערע פרוי, זי האט געהייסן גענענדל.

כשם שהוא מברך על הטובה, א מענטש דארף דאנקען דעם אייבערשטן אזוי אויף שלעכט אזוי ווי אויף גוטס. וויאזוי קען עס זיין אזא זאך? זאגט ער, דער רבי געשיקט צו מיר? יא, זייער אינטערעסאנט, ווייל איך פארשטיי עס אויך נישט. איך פארשטיי איך האב אויך א קשיא דא אדער נישט וואס הייסט שלעכט ווי איז דא אזא זאך שלעכט אלץ וואס דער אייבערשטער טוט איז דאך נאר לטובה פון די מענטש וואס הייסט שלעכט חייב אדם לברך על הרעה האבן זיי שוין פארשטאנען מיט די איין קשיא פארענטפערט געווארן א אנדערע קשיא אז א מענטש ווייסט אז אלעס קומט פונעם אייבערשטן איז אפילו טאקע ס'איז מיר ס'איז מיר שלעכט אבער איך ווייס אז ס'קומט פונעם אייבערשטן קען דאך עס נישט זיין שלעכט קען דאך עס נישט זיין שלעכט, ווייל וואס ווייל דאס איז דאך נאר פאר מיין טובה וועגן, אזוי ווי א דאקטער ער קומט ער זאגט פאר א מענטש מען דארף שניידן, דער דאקטער וויל זיין שלעכט? חס ושלום דער דאקטער וויל דיר דאך נאר דיין גוטס, אבער עס טוט מיר וויי, אנישט וועט דאך אסאך מער וויי טון. ווי קען זיין אז יעקב זאל זאגן פאר פרעה איך האב וואס האב איך שוין מיט אפאר שלעכטע יארן, מעט ורעים, אזוי ווי דו רעדסט מיט א מענטש דארפסטו רעדן מיט יענעם זיין שפראך. זאג עס אפאר מאל. אין מיין לעבן. מעט ורעים, דו רעדסט מיט אים אזוי אויף זיין אופן, לאזט ער דיך גיין, לאזט ער דיך אפ, אזוי ווי די, דאס איז דאך געווען די זאך פון בעל תפילה. דער רבי האט פארציילט אז דער בעל תפילה האט געהאט אזא מין חכמה אין רעדן מיט מענטשן. ער האט אלץ, קיינמאל זיך נישט געקריגט מיט קיינעם. ער איז געווען פונקט ווי עס איז יענער געהאלטן. פונקט וויפיל יענער געהאלטן אז מ'מעג זאגן שכוח אייבערשטער זאגן נאך נישט ברוך השם ברוך השם קען מען נאך זאגן אבער שכוח אייבערשטער איז שוין טו מאטש זיי ברוך השם איז אלץ געווען מיט א מענטש נאר ווי ער קען אריינברענגען אין א מענטש'ס תפילה דאס איז אבער פאר זיך יעקב איז געווען ויחי יעקב ער רעדט מיט פרעה מעט ורעים אבער פאר זיך ויחי יעקב יעקב לעבט ווי לעבט ער? בארץ מצרים, איך קען זיין אין מצרים, איך קען זיין אין מצרים, איך קען זיין דא, איך קען זיין דארט, איך האב דעם אייבערשטן, אז איך האב דעם אייבערשטן וואס איז מיר א חילוק ווי איך בין. עס איז געקומען אמאל א בחור צום רעבן, אז מען טראגט אים אן א שידוך פון א געוויסע פלאץ וואס איז נישט פאר אים, ווייל דארט האט ער נישט קיין מקום, ער דארף אהין גיין וואוינען, דאס איז נישט קיין מקום פאר אים, זאגט דער רבי, א מקום? מי שיש לו לב ישראלי א איד האט א אידישע הארץ איז שייך ביי אים צו זאגן דא האב איך א מקום צו זיין דא האב איך נישט קיין מקום צו זיין ווי דו שטעלסט אוועק א מענטש דארט איז ער דארט איז ער מיטן אייבערשטן בין איך יא זעה די צדיקים וואס זענען אהערגעקומען נאכן קריג וואס האבן זיך נישט געבויגן פאר אמעריקע דער זעלבער אייבערשטער וואס איז געווען אין יוראפ דער זעלבער אייבערשטער איז דא דא דער זעלבער אייבערשטער וואס איז געווען אין רוסלאנד דער זעלבער אייבערשטער איז אין אמעריקע. וואס איז מיר א חילוק ווי איך בין צו איך בין בארץ כנען צו בארץ מצרים ויחי יעקב יעקב האט געלעבט און געלעבט און דא האבן מיר די גאנצע מחלוקת מיט יעקב מיט יוסף וועם דארף מען לייגן קודם די הענט צו אויף מנשה צו אפרים נו נעם די סודות התורה אין זוהר הקדוש און וואס קען מען אונז ארויסנעמען אויף אויף אויף אונזער לעבן? וואס דארפן מיר אונז וויסן פאר אונזער לעבן? וואס איז די זאך פון מנשה און אפרים? יעקב האט געלייגט די רעכטע הענט אויף אפרים, און די לינקע הענט אויף מנשה, יוסף זאגט מיין טאטע, מ'דארף לייגן די רעכטע הענט אויף אים, זאגט ער ניין ניין ניין, איך ווייס ווער איז די בכור, אבער איך האב דא א אנדערע כוונה, איז מוהרא"ש האט עס מסביר געווען אזוי, ס'דא צוויי דרכים אין עבודת השם, ס'דא די דרך המוסר, דרך המוסר איז געווען וואס? ביטול היש, ארבעטן אוועקצושטופן די טונקלקייט, צוברעכן די יש, צוברעכן די מענטש, צוברעכן די רע, זיך שלאגן מיטן רע, זיך שלאגן מיטן שלעכט, כ'ווייס, פאסט, און פייניג דיך, און כ'ווייס, און זיץ צווישן ווערעמלעך, און נאך אלעס איז מער דרך החסידות פון די הייליגע צדיקים זכותם יגן עלינו וואס אין זייער זכות לעבן מיר אונז. ס'איז מער די בחינה פון קען מען זיך שלאגן מיט שלעכטס?

טו גוטס! און דאס איז געווען מוהרא"ש מאס וואס דאס איז די מחלוקת געווען פון יעקב, מנשה וואס יוסף האט דאך געגעבן צוויי די צוויי נעמען פאר זיינע קינדער מנשה איז דער ענין פון כי נשני כי נשני כי נשני אלקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. דאס די ענין פון סור מרע. פארגעס וואס איז געווען. און ושם השני קרא אפרים, כי הפרני אלקים בארץ עניי. דאס איך האב זיך שוין פארמערט און איך האב זיך שוין געשטארקט. דאס איז אזויווי איך טו גוטס. איך טו, איך טו גוטע זאכן. איז דאס יעקב אבינו געוואלט מרמז אויף יוסף, מאך נישט קיין עסק פון מנשה.

האט אים דער רבי געזאגט, דו הייב אן טון גוטס, אבער וואס וועט זיין מיט מיין יצר הרע? וואס וועט זיין מיט מיין גראבע יצר הרע? די שלעכטס וועט ממילא אוועקפאלן. דו טו גוטס, פילעווע אין גוטס, טו גוטס. וואס הייסט טו גוטס? קום אין בית מדרש, דאווען דריי תפילות, שחרית, מנחה, מעריב.

מען ארבעט, קיינער איז נישט קיין מזיד, קיינער גייט נישט אין בית, איך גיי נישט אין בית מדרש, כ'גיי באלד, כ'גיי באלד, איך גיי נאר אריין אין אפיס, כ'גיב נאר א קוק אויף מיינע אימעילס, דו ווייסט, נאר א קוק די אימעילס, נאר א קוק די אימעילס, פארפאסט חצות.

דער שיקט דיר נאר ער וויל דיר נאר זאגען אז ער האט א שיינע האט א שיינע פלאן פאר דיר ווי דו קענסט פארן וואקאציע יענער האט א נייע זאך פון א קאר און א מענטש גייט נאר קוקן דא און נאר קוקן דא ער קוקט נאר זיינע בריוועלעך ער גייט דאך נישט קוקן וואס טוט זיך אין די וועלט קודם וואס וואס מען שיקט אים אריבער זמן תפילה אריבער חצות אריבער חצות דארף עס נישט און יעצט דארפסט זיך נאר אנהייבן טאקע צו ארבעטן אן אנצו ארבעטן. מוז איך ארבעטן, ניין? קענסט דאך נישט נאר... האט דאך א טעלעפאן צורך פאר פרנסה, מאך שוין פרנסה. דארף שוין צו טון עפעס. איי. דורכגעגאנגען שחרית, דורכגעגאנגען מנחה, דורכגעגאנגען מעריב. און אוודאי און אוודאי יצר הרע שלאפט נישט, און ער קומט און ער ווארפט אראפ א מענטש אין פגם הברית, און ער ווארפט אראפ א מענטש אין עבירות. און דער מענטש הייבט אן צו ווערן אזוי דערשראקן, און דער מענטש ווערט אזוי צו...

שחרית מנחה מעריב שחרית מנחה מעריב דאס איז מיין פינטעלע איד! באלד גיי איך קוקן מיין אימעיל, באלד גיי איך טשעקן די אפיס, באלד גיי איך טשעקן די אויל אין מיין קאר, באלד גיי איך ערלעדיגן די טיקעטס, קודם גיי איך דאווענען, דער רבי האט געזאגט דאווענען איז אזוי גרויס אז דו שטופסט עס אפ דאווענסטו נישט, שחרית איז אזוי דער רבי די דאווענען איז אזוי גרויס אז ס'איז דא אויף דעם אזעלכע נסיונות און אזא יצר הרע. די דאווענען איז נישט באלד. מ'דארף דאך זיין, מ'דארף דאך זיין אין צייט. אז נישט נעמט מען דיר אראפ פון די פון די וועידזשעס. ווען דארפסטו זיין אין אפיס? אכטע? ניינע? שוין און ביינאכט ביסט דיך זיכער געגאנגען שלאפן זייער פרי ווייל ביינאכט טראכט מען זיך שוין ס'זאל זיין גוט און מען גייט שלאפן צוויי נאך צוויי אזייגער. ווען שטייט מען אויף? נו ווער ליידט פון דעם? קודם גייט ער אראפ די מקווה, קודם גייט ער אראפ די שחרית, יא ערליכער נעמט כאטשיג די טלית און תפילין אין אפיס, און עס מוז זיין, יעקב האט געוויזן פאר יוסף, אנשטאט צו ארבעטן, צי מיין ר' מנשה, מנשה, מען גייט פארגעסן, מען גייט פארגעסן וואס איז געווען, כי נשני אלוקים, ניין. הפרני, אפרים, אפרים, מיט די רעכטע הענט לייג איך אויף אפרים, די רעכטע הענט אויף אפרים, מיין פאוקוס, מיין רעכט, מיין ערשטע זאך איז אפרים, וואס דארף איך טון היינט? איך גיי אין שול דאווענען, איך גיי לערנען אביסל. און דבר בעתו מה טוב, איז דאך יעדע מאל דארף מען דאך זען צו רעדן עניני דיומא, אז אונז האלט מיר יעצט פרשת ויחי, און מען גייט אויסשרייען בית מדרש חזק חזק ונתחזק, דארף מען אביסל רעדן פון מורא'דיגע מורא'דיגע בושה. א מורא'דיגע בושה, דאס איז דאס איז נישט קיין ווערטל, א מורא'דיגע בושה! א סימן אין שלחן ערוך, סימן רפ"ה, אורח חיים הלכות שבת, חייב אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור, א מענטש איז מחיוב משלים זיין די פרשה עם הציבור, און דו באקומסט נאך פאר דעם א שכר, א באונעס, אריכות ימים. שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור משלימין לו ימיו ושנותיו, די חזל אין מסכת ברכות. נו וואס איז די סימן אויף דעם? חיים, איך האב דא א איד א ידיד פון ארץ ישראל, און און איך האב אים זייער ליב ווייל איך ווען איך לערן זוך איך אויך אלץ צו מאכן סימנים, יעדן חזל איך פרעג אים, איך זוך וואסער דף, האט ער א סימן, ער מאכט זיך אויף יעדע זאך, ח', חיים. דף ח', מסכת ברכות, עפעס דארפסטו קענען לערנען, דארפסט וויסן קודם אז דא איז א מאמר חזל, דארפסט וויסן וואסערע מסכתא, די דפים העלפט ער דיר צו, ער האט ארויסגעגעבן א שיינעם חיבור, יעדן מאמר חזל, אה, דאס איז דף, דאס איז די דף, דאס איז די דף, באקומסט אריכות ימים. זאגט די הייליגע מחבר סעיף ג' מיום ראשון ואילך נקרא עם הציבור, פון זונטאג הייסט עם הציבור, און קוקט אריין אין משנה ברורה ברענגט ער אראפ פונעם ווילנער גאון זכותו יגן עלינו, וכן נהג הגר"א, די גרויסע ווילנער גאון די גרויסע צדיק האט יעדן טאג געלערנט זונטאג ביז שני מאנטאג ביז שלישי נעמט אפאר מינוטקעלעך אפאר מינוט וואסערע שמחה איז היינט געווען דא אין ישיבה מען האט געטאנצן מען האט געטאנצן די גאנצע ישיבה מען האט געטאנצן אפאר פון צופרי מאכט מען אזעלכע שיפטס מ'קען דאך נישט טאנצן אויף איינמאל די גאנצע ישיבה ווער עס איז ענדיג כ'גיי ארויף אויפן בימה מיט אים, אזוי ווי ס'איז שמחת תורה, האמיר געטאנצן מיט די חומשים, כ'האב געענדיגט חומש, כ'האב געענדיגט חומש, און כ'האב געזאגט פאר די בחורים, יעצט זע איך וואס הייסט א צדיק, איר ווילט הערן א מופת? א מופת פון מוהרא"ש, איך האב געענדיגט ספר בראשית, דאס איז א מופת פון מהרש י. מענטשן האבן ליב מופתים, היינט מענטשן גייען פאר, מענטשן חלש'ן פאר מופתים, זאג מיר א מופת, האסט געהערט ער האט נישט געהאט קיין קינדער און די רבי האט אים צוגעזאגט א. און ער האט געהאט קינדער, ווער זאגט אז עס איז די רבי'ס א? אפשר די מאן און ווייב וויינען אינדערהיים און זיי בעטן קינדער, נישט אפשר, זיכער, זיכער פון ביידע, ווער האט זיי געוויינט, ווער האט זיי געבעטן, דאס איז א מופת, קוק, איך בין געקומען צו מוהרא"ש און ער האט מיר געזאגט נאכאמאל און נאכאמאל און.

זונטאג פרשת שמות, זונטאג ביז שני, מאנטאג ביז שלישי, יא. צו פשוט, הא? חומש מיט תרגום, דו ווייסט איך לערן, איך לערן אור החיים הקדוש. איך לערן כלי יקר, זייער חשוב, זייער חשוב, איך אויך. אבער דו קענסט דאך נישט עסן קיין פיטער אנע ברויט. קודם ברויט און אויף דעם קען מען ארויף שמירן פיטער. קודם ברויט און אויף דעם קען מען ארויף שמירן פינאט באדער. ברויט קענסטו ארויף לייגן אויף דעם דזשעם. אלע גוטע זאכן קענסטו ארויף לייגן אויף ברויט. קודם חומש. קודם חומש. קודם די עיקר. נאכדעם אור החיים הקדוש. נאכדעם צולייגן וואס דו ווילסט ארויף לייגן אויף דעם. דאס איז גייט אריין עשה טוב. קענסט דיך נישט קריגן מיט די יצר הרע. קענסט דיך מיט אים נישט שלאגן. דו קענסט אבער דו קענסט אבער טון גוטס. כ'גיי לערנען חומש אביסל יעדן טאג. חזק חזק ווען איז חזק? נו קענסט אויסשרייען חזק חזק? נו מאך פון דעם א עסק אינדערהיים. אלע קינדער אלע זאלן וויסן אז מ'האט געענדיגט ספר בראשית. און איך לעב אין ספר בראשית. מוהרא"ש ברענגט אין אשר בנחל פון די הייליגע בעל התניא וואס ער האט געהערט פון זיין רבי פון די גרויסע מגיד וואס די מגיד האט עס געהערט פון בעל שם הקדוש בעל שם הקדוש האט עס געהערט פון גייט דאך ארויף ביזן אייבערשטן אליינס, א מענטש דארף לעבן מיט די צייט, יא אזוי האט דער הייליגער בעל התניא אלץ געזאגט, א איד דארף לעבן מיט די צייט, אזוי האט ער געהערט פון זיין רעבן, וואס מיינט לעבן מיט די צייט? די וואך איז אין פאר די נייעס פרשת ויחי, דאס איז די נייעס, דאס איז די אידישע נייעס, ברכת יעקב, די ואני, די די די גורן האטד, יעדן טאג א שטיקעלע, יעדן טאג, דאס איז די, איך לעב מיט דעם.

פיר מינוט, פיר מינוט, קומסט צו שחרית, אה, איך געדענק מיין ראש, איך געדענק מיין ראש, כ'האב געזען א מענטש וואס איז פיר און צוואנציג שעה טרוד מיט מענטשן, טרוד מיטן כלל, ווייסט וואס מיינט טרוד מיטן כלל? א מענטש האט א גאנצע שטאט אין ארץ ישראל, נישט א שטאט, נישט אזא גרויסע תורה צו האבן א שטאט, א שטאט פון בעלי תשובה, בעלי תשובה, דו געבסט א בלינק מיט די אויג, איז גארנישט דא. ס'נישט אזוי ווי דו קענסט זיך אויסדרייען פאר פינף מינוט און און טרינקען א טיי, ס'איז פֿיר און צוואַנציק שעה ארבעט ווייל ער ווייסט נישט, ער ווייסט נישט ווען מען זאגט און ווען מען זאגט נישט און וויאזוי מען רעדט צו קינדער, דאס איז נעמען נעמען פון גארנישט נעבעך פון וואס זיי האבן געטון די ערב רב אין ארץ ישראל און נעמען נעמען מענטשן וואס זיי האבן האט ער אויסגעריסן נישט נאר תורה, אויסגעריסן אלעס, עס איז נישטא גארנישט, און מאכן מיט די משפחות, מיט טאטעס, מיט זיידעס שוין דא, מיט אייניקלעך, מיט מגידי שיעור, מיט מיט א ישיבה, מיט. כ'האב געזעהן מיין ראש ווי חשוב האב איך אסאך באטראכט מיין ראש געזעהן וואס איז וואס איז עיקר היהדות וואס איז וויכטיג זיך שוין אויסטון טלית געווען נאך שחרית נאך שחרית געהאט א חימוש נאך שחרית נישט געהאלטן א דרשה פאר מיך שוואכע אינגערמאן אז פאר מיר איז א גוטע זאך מעביר סדרה צו זיין זונטאג ביז שני

כ'קום שוין, יא, ס'טוט זיך יעצט א אפיס, און מען ווארט און מען דארף וויסן, יא כ'קום שוין, אבער א דף גמרא, יא הלכה, שוין, גיי אויסטון תפילין, און איך האט דארט געלערנט און געלערנט און געלערנט, איך בין געווען אין צימער אמאל, און מיין ראש וואס ווילסטו פון מיר, איך דארף דאך אויך עפעס לערנען. מיין ראש מיך נישט געוואלט ארויסשיקן, זעהט אויס אויב מ'ווענדט זיך, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס איז געווען דעמאלט, און מיין ראש נעמט א גמרא און הייבט אן לערנען. סאו נאך אפאר מינוט האב איך שוין געכאפט אז אקעי, וואס שטייסטו דא? כ'בין ארויס! איך וויל דאך לערנען עפעס, כ'וויל אויך עפעס לערנען. שיעורים אויף אלע מיני וועגן, אזא שיעור און אזא שיעור, אבער חומש? יעדן? טאג נאך שחרית, אביסל אביסל חומש, איך טו עס פאר שחרית נאך, נאך שחרית, איך האב שוין געלערנט חומש פאר שחרית, שוין אנגעפאנגען, ס'עט זיין די וואך חזק חזק ונתחזק, חזק חזק ונתחזק, ברוך השם, איך האב גענדיגט, דאס האב איך.

און פאר יו"ד בי"ת יאר פארוואס לערנט מען יעדן טאג חומש כ'בין אנגעקומען דא אין היכל הקודש כ'האב זייער אסאך זייער אסאך התנגדות און און נאנטע חברים ערליכע אידן נאנטע משפחה מ'האט מיר באמת מיט רחמנות מיט געוויין מיר געגעבן צו פארשטיין זאלסט וויסן ס'איז נישט קיין גוטע וועג איך בין אהיימגעגאנגען צוטומלט יעדע מאל און די קאפ האט זיך מיר געדרייט רבונו של עולם איך וויל דאך נישט זיין שלעכט, איך וויל דאך זיין א ערליכע איד, פארוואס בין איך געקומען דא אויף ברסלב, לאמיך מאכן שנעל מיין חשבון נאכאמאל ווייל איך וויל זיין א ערליכע איד, און פארוואס בין איך געקומען נאכאמאל דא אין ברסלב, ווייל איך וויל זיין א ערליכע איד, יא איך וויל, איך וויל, איך וויל טון דיין רצון. און דא זאגט מיר פלוני זאגט מיר דו לא זו הדרך, אלמוני זאגט מיר דו וועסט נאך חרטה האבן, און דער זאגט מיר, נישט געהאלטן פון אים. און אבער למעשה איך ווייס נישט איך איך לערן און איך דאווען יעדן טאג איך ווייס נישט איך לערן חומש יעדן טאג ס'גייט שוין אן חדשים ס'גייט שוין אן א יאר צוויי יאר דריי יאר פיר יאר פינף יאר און יעצט איז געקומען איינער כ'וויל דיר נאר זאגן זאלסט וויסן אז וואס דער און דער האט געזאגט אויף די פלאץ אז רחמנא לצלן און די קאפ גייט א.

סטרא, ממש טאקע דאס איז סטרא אחרא פארקויפט יעדן טאג גמרא מיט מיט מיט הלכה מיט מיט דאווענען מיט התבודדות, רבונו של עולם איך ווייס נישט, איך זאג איך גיי נישט אוועק פון דא רבונו של עולם, דו וועסט מיר מוזן אויפווייזן איך וויל אוועק גיין פון דא, אזוי יעדן טאג בעטן דעם אייבערשטן עד היום עד היום, א מענטש מוז דאך אלץ מאכן התבודדות, א מענטש מיינט אז ער ווייסט איך האב דעם אמת'ן וועג. יא. דו מיינסט אז נאר דא אין בית מדרש קומט מען זיך צאם יעצט ליל שישי רעדן פון אמת? דו ווייסט אז ס'איז אין גאנץ, איך ווייס נישט אין גאנץ אמעריקע, אבער אין ארץ ישראל זיכער, ליל שישי אין ארץ ישראל קומט מען זיך צאם אויף יעדע גאסל, יעדע פינה, יעדע ווינקל איז דא א א חבורה איינער וואס זאגט אז ברוך השם, זאגן מיר דעם אמת, ווי די גרינע, נו נו ריבונו של עולם, אם כן נפל פיתא בבירא, ווי די ווי די אמת. איז צוויי תירוצים, קודם כל, ברוך השם, זאל זיין אמת ביי יעדע ווינקל.

עפעס ברוגז ניין מען רעדט נישט פון דעם פון פון די די די קריאת שמע וויאזוי מען זאל ענדיגן וויאזוי מען זאל ענדיגן וויאזוי מען זאל ענדיגן צי צי צי ביין א פרוקע צי דער יעדער קען ער נישט השם אלק השם אלקים אמת דער אייבערשטער דאס איז אמת איז קוק אהער אויב רעדט מען ביי ענק פונעם אייבערשטן דאס איז אמת. זאג פאר א מענטש, קוק אהער זאלסט וויסן. איי, קוק אהער, ס'גייט אויף דיך אריבער שוועריקייטן, קוק אהער. גאנצע משפחה ליגט ברוך השם אין בעט און מ'פיבערט און מ'האט די פלו און ס'איז זייער שווער, ס'איז אנגעצויגן די לופט אינדערהיים. קענסט גיין אין א ווינקעלע און בעטן דעם אייבערשטן, רבונו של עולם העלף אז די קינדער זאלן זיך שפירן גוט, רבונו של עולם העלף אז טאטע מאמע זאל האבן די כוחות פאר דעם, רבונו של עולם העלף.

האסט נישט קיין פרנסה, האסט א חוב, און ס'ווערט שוין נענטער און נענטער, דו קוקסט אויפן דעיט יעדן טאג, אוי וויי וויי, איך דארף דאך שוין באצאלן, מארגן איז דאך שוין די זיבעצנטער, און נעקסטע וואך מאנטאג איז די צוואנציגסטער, און צוויי וואכן ארום איז די זיבן און צוואנציגסטער, איך האב דאך צוגעזאגט, איך האב דאך גענומען פון איינעם א קרעדיט קארד פאר נאר צוויי טעג. איך וויל איך ענק זאגן, קען זיין איך בין עתיד ליתן את הדין אז איך רעד נישט גענוג צו מיינע תלמידים פון דעם, מ'האט שוין גערעדט אפשר מער פון דעם. אבער זעט אויס אז ס'מיר אונטערגעקומען נאך א מעשה מיט נאך א מעשה מיט נאך א מעשה, יעצט איז געקומען נאך נאך א בריוו פון איינעם, איינער האלט מיר שוין פאר, אז איינער דרייט זיך ביי דיר און ער האט מיר געבארגט צען טויזנט דאלער פאר צוויי טעג, צען טויזנט, איז קודם כל איינער דרייט זיך דא ביי מיר, וואס הייסט ביי מיר? וואס הייסט ביי מיר? איר קומט פון ארץ ישראל געבט א קוק, סאו דער ראש ישיבה האט א, איך האב גארנישט, דאס איז מענטשן וואס קומען אריין פאר זיך, דאס איז יעדער מענטש קומט אריין פאר זיך נעמען זיך שכל זיי וואקן ארויס איך פלעין זיץ דא אליינס איך האב גארנישט ס'הייסט פון דיין וואס הייסט פון דיינע ער קומט דא אויך קויפן די געוויסע פאודער די שכל וואס הייסט מוהרא"ש אשר בנחל וואס מען לערנט אויס פאר א מענטש רעד צום אייבערשטן טראסט נישט קיין מענטשן געב אכטונג פון מענטשן אינוועסט אין דיין שלום בית רעד צו דיין ווייב. רעד צו דיינע קינדער, באלד דיינע קינדער גייען זען אז דו ביסט נאר ביזי מיט געלט, זיי גייען אויך פלוצלינג איין טאג נישט קוקן אויף דיר, מען וועט דיך אוועק לייגן ערגעץ אין א האום. סאו דער ראש ישיבה, דער ראש ישיבה האט, כ'רעד דיר, איך האב גארנישט, כ'מיין, פונקט ווי איר קומט ארויף און איר זיצט דארט, אונז קען מען זיך, אזוי איז די זעלבע זאך דא, נאך אסאך מענטשן, אונז קען מען זיך, נישט אזוי ווי איך האב עפעס, און אוי וויי, ער איז אוועק געגאנגען, איך האב יעצט איינעם, אנגעווארן אזוי ווי איינער איז אוועק געגאנגען און איינער איז יעצט צוגעקומען, דאס האט גארנישט מיט מיר, דאס איז גארנישט א מענטש האט גארנישט, א מענטש איז איינער אליינס, א מענטש האט קיינעם נישט נאר דעם אייבערשטן, א מענטש קומט ארויף אין היכל הקודש בין איך נאכנישט פאראנטווארטליך פאר אים, אבער דאס וויל איך ענק זאגן, אז איינער קומט צו דיר בארג מיר אויף פאר צוויי טעג, פאר דריי טעג, פאר פיר טעג. דארפסט זייער אכטונג געבן, זייער אכטונג געבן, איך מאך התבודדות, רבונו של עולם, זאל איך בארגן, זאל איך נישט בארגן, טו נישט טראסטן קיין מענטשן, טו נישט טראסטן קיין מענטשן, ווייל א מענטש קען דיך אוועקנעמען דיין געלט, און דיר זאגן נאך ניין, דו וועסט גארנישט קענען טון, און דו וועסט נאך זיין די שלעכטער וואס מוז בעטן, הערסט? און ער זאגט מיך איך קאל אים און בעטן, און האלט ער פאר דיר, דו האסט נישט קיין הארץ? דו קאלסט מיך יעדן טאג בעטן? האט זיך אויסגעהערט און געבעטן, האסט מיר צוגענומען מיין ברויט פון שטוב? האסט מיר צוגענומען מיין ברויט פון טיש? וועגן דעם, פאר אלע פרישע אינגעלייט וואס די אייבערשטער העלפט אז זיי האבן עפעס, אז דו האסט נישט איז דאך זיכער גוט, אבער אז דו האסט, אז מען האט נישט איז דאך גוט, יא, קיינער קען דיר נישט בא'גנב'ענען, איך האב דאך נישט. גנב. איך דארף נישט פארשפארן די שלאס ביינאכט. און מיין ווייב פרעגט מיר, האסט נישט מורא מ'וועט גנב'ענען? זאג איך, וואס, די בעזעם מיט די שאוול? נו, אויב איינער וועט זיך מטריח זיין ארויפצוקומען זיבן שטאק פאר א בעזעם, וואס צו נעמען? נישט דא וואס, נישט וואס צו נעמען. נישט דא וואס צו פארמאכן די שטוב. איך האב חתונה געהאט, איך בין נישט געווען צוגעוואוינט צו דעם. אין וויליאמסבורג לעבט מען דא אז מען מוז האבן אזעלכע אייזענעס אויף אלע פענסטערס. איך קום פון בארא פארק, דארט איך ווייס נישט, איך בין נישט געווען צוגעוואוינט צו דעם. קום אן.

יעדע נאכט צו שפארן אלע אלע זאכן אויב חס ושלום ס'איז א סכנה מען מעג לייגן אייזענעס אויף אלע פענסטערס ווער דארף דארף ארויסלויפן חס ושלום אויף א פייער דאס איז עס קען מער פאסירן ווי איינער זאל אריינקומען צו מיר וואס קען געשען דארף א שלאס מיט א שליסל א גאנצע מעשה שוין נאך די חתונה פילט מען זיך א צמצום אבער ברוך השם אז מען ברענגט אריין אמונה נישט ברענגט אריין אמונה אין די ווייב, מען ברענגט אריין אמונה אין זיך, ביז ס'רינט אזוי אסאך איבער, אז ס'געשעהט שוין אז גארנישט, נישט וואס צו גנב'ענען, נישט וואס מורא צו האבן, ס'איז אלעס בסדר, און איינער וואס האט נישט איז גוט, אבער איינער וואס האט געלט, וואס דארפסטו גיין זאגן פאר דיינע חברים וואס דו האסט, וואס די נאר שטופט דיך צו פארציילן אז דו האסט געלט? דו ווילסט הערן א שיינע שכל פון מוהרא"ש, ער פלעגט זאגן פאר אינגעלייט, די אייבערשטער העלפט דו פארדינסט, דיין שווער פרעגט, דיין שוואגער פרעגט דיך, דיין פעטער פרעגט דיך וואס טוט זיך, ענטפער אים אלץ אזויווי פארעוועדיג, נישט אזויווי מ'זאל מיינען ביסט א רחמנות, אזויווי, ברוך השם יום יום, שם, קאווערד, שטופ דורך די וואך, וואס דארף דיין שוואגער וויסן, וואס דארף דיין שוועגערין וויסן, וואס דארף דיין ווייב, וואס דארף דיין ווייב וויסן. אז זי זאל קענען זאגן פאר איר שוועסטער אז אונז האבן דא אוועק געלייגט כ'ווייס וויפיל כך וכך הונדערט טויזנט דאלער, און באלד גייסטו זיין די שלעכטער אז דו גייסט נישט וועלן בארגן. ברוך השם, ברוך השם, מ'לעבט. מאך דיר א חשבון אז דו זעסט אז האסט איינעם אין דיין משפחה וואס מוטשעט זיך, מאך דיר א חשבון וויפיל צדקה ווילסטו געבן. וויפיל צדקה וויל איך געבן? אזוי אזוי סאך צדקה קען איך פארבארגן? לאמיר זאגן איך וואלט געקענט באשטיין אים צו העלפן מיט צען טויזנט דאלער, איך וואלט אים עס אפילו געגעבן, איך בארג אים צען טויזנט דאלער, בארג אים, אויף א שיינע וועג. אבער זייער אכטונג געבן, נישט טראסטן קיין מענטשן, נישט רעדן קיין איבעריגע ווערטער, וואס דארפסטו רעדן איבעריגע ווערטער? דאס איז אויך א זאך וואס מיינט אל תרבה שיחה עם האשה, די ווייב דארף מען מכבד זיין, די ווייב דארף מען אהיים ברענגען געלט, און די ווייב וויל אלץ ס'זאל זיין אפאר דאלער אין די לעדל זי אלץ דארף אפאר דאלער פאר א קלינינג לעדי אדער פאר א קאר סערוויס אדער פאר עפעס עסן עפעס עפעס טרינקען דא האסטע פונקטליך וויפיל געלט איך האב געמאכט ווער דארף עס וויסן וואס דארף מען עס וויסן מ'דארף זיך זאגן פארן אייבערשטן שכוח אייבערשטער וואס וואס וואס פעלט אויס איבעריג רעדן וואס פעלט אויס ברוך השם דו האסט האסט שפע מיר דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן פעלט נישט אויס איבעריג רעדן ווייל באלד וועט איינער קומען גנב'נען, וועט דער איינער זאגן פאר צוויי טעג פשוט, און נאך עס טון נאך שלעכטער און דו קומסט איבער צוריק בעטן? זייער אכטונג געבן אויף מענטשן. שוין, א מענטש מאכט זיך א חשבון, קוק אהער, איך ווייס נישט, וואס האסטו געטון דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק טעג? איך וועל דיר זאגן מיין חשבון, מיט דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק טעג, יעדן טאג שחרית, יעדן טאג מנחה, יעדן טאג מעריב, קריאת שמע, וואס באדערט עס?

און דאס איז געווען די מחלוקת מיט יעקב מיט יוסף. יוסף זאגט טאטע מנשה איז די בכור. מען דארף מאכן א עסק פון סור מרע. מען גייט זיך קריגן מיט די רע. מען גייט יעצט אנהייבן ציילן וויפיל טעג טו איך שוין נישט קיין רע. איז דא עפעס א נייע א נייע פראגראם וואס דרייט זיך ארום? עס קומט פון פון אומות העולם. מען זאל ציילן וויפיל שעה מען האט נישט פוגם געווען. מען זאל ציילן וויפיל טעג. מען האט נישט געזינדיגט, דאס איז נישט נישט קיין דאס איז נישט קיין זאך וואס קומט פון די תורה, יעקב אבינו זאגט וואס וואס דארף איך יעצט רעדן וואס עס טויט אויס קום נעם א חומש נעם א משניות חזק חזק ונתחזק נעם א משניות האסט מיר געשיקט נעכטן א מעסעדזש אז איך גיי שוין די פערציגסטע מאל משניות

וואס דארפסטו אויפברענגען אלטע מעשות? לאמיר זאגן נאך די חתונה האסטו געהאט עפעס א, עפעס האט זי דיך געזאגט, האט דיך וויי געטון, דו מוזט עס האלטן אין איין אויפברענגען, יא געדענקסט דעמאלס האסטו געדענקסט ווען מ'איז אהיימגעקומען און איך האב געמיינט און דעמאלס האסט מיר געגעבן א זאג א ווארט. וואס איז די מעשה מיט דיר? פארוואס דארפסטו דערציילן אלטע מעשות? און נישט נאר אלטע מעשות פון איר, פון דיינע מעשות. צייל נישט קיין מעשות פון דיר. צייל נאר גוטע זאכן. צייל נישט קיין אלטע זאכן. דאס דארפן חתנים וויסן. און פרישע אינגעלייט וויסן. ווייל די אלע וואס האבן שוין אפגעמאכט די דעמעדזש איז שוין נישט נוגע פאר זיי דאס. האסט חתונה? דארפסט נישט דערציילן. טארסט נישט דערציילן. נישט גוטע זאכן וואס דו האסט געטון. נישט גוטע זאכן וואס דו האסט געטון, דערצייל נישט. האסט א נסיון, האסט, איך ווייס נישט וואס צודרייטע מחשבות, דאס דארף עס דיין ווייב וויסן. רעפרעזענט דיך, ווי זאגט מען דא? רעפרעזענט דיך? שטעל דיך אהער פאר איר ווי א נארמאלע מענטש. אזוי וועט איר דיך קענען טריעטן ווי א נארמאלע מענטש. נישט פאק אויס ווער דו ביסט און אלע דיינע פראבלעמען און אלע דיינע שוואכקייטן אלע דיינע טראכט זיך רבונו של עולם דיר האב איך חתונה געהאט דאס איז מיין תפלות געווען אלץ מיידל איך האב זיך געטון ברייטע מחשבות צו האבן איך וויל נישט דא קיינעם כולנו אין פנינו יפות כלל כלומר יעדער איינער האט זיך זיינע מחשבות אלע האבן מיר אונז נישט גוטע מחשבות און אלע דארף מען אונז

השם, איך האב היינט פארדינט, און איך האב געלערנט, און איך גיי לערנען, און איך גיי פארדינען, און איך האב א גוטע ביזנעס בייפאל, און רעד שיין, שיינע זאכן, און אפגערעדט, מ'דארף רעדן שיין, שיינע ווערטער, געבן גוטע ווערטער, פארגינען גוטע ווערטער, פארגינען גוטע ווערטער, דער רבי זאגט אז די יצר הרע פארלייגט זיך אזוי שטארק, ער וויל קאליע מאכן ביי א יונגע קאפל די שלום, די ליבשאפט. אזוי די רבי געזאגט, נישט איין מאל נישט צוויי מאל, מוהרנ"ת זאגט אז די רבי האט זייער אסאך גערעדט פון דעם, אז דער יצר הרע זוכט ווי ער קען מאכן א שטיקעלע פייט, א שטיקעלע רייבעריי, א שטיקעלע אפקילן די ליבשאפט צווישן מאן און ווייב, בפרט ביי יונגע קאפלס, ווייל ווילאנג מאן און ווייב האבן זיך ליב און זענען פרייליך, קען מען זיי נישט טשעפענען, מען קען זיי נישט אריינלייגן עבירות. איינער וואס פרייט זיך אינדערהיים מיט זיין ווייב, די מאן און ווייב פרייען זיך, איך גיי קוקן אויף א שמוץ, עפעס דארף פאסירן, עפעס דארף געשען מיט מיר אז איך זאל גיין יעצט גיין קוקן, זוכן עבירות, איך האב דאך דא א אוצר, איך האב דאך דא א ליכטיגקייט, מען שפירט ליבשאפט אינדערהיים, מען שפירט אייבערשטער אינדערהיים, דארף איך גיין עבירות, דארף איך. איך גיי אין גאס ס'אינטערעסירט מיך נישט, דא דא א פרוי דא דא א מיידל ס'אינטערעסירט נישט, ס'ציט נישט, פארוואס ווייל איך בין זאט, א זאטע מענטש קען נישט דארף נישט קוקן, אסאך מאל קען מען זען האומלעס מענטשן גייען אין די גארביטשעס, ער עפענט אויף א גארביטש ער זוכט עפעס אין גארביטש, ער זוכט א שטיקל פליישל, א שטיקל ביינדל. די מעשה, אין גארביטש, פון גארביטש נעמסטו ארויס עסן, רבונו של עולם. אקעי מען זאל נישט געפרואווט ווערן, ווייל אונז זענען ברוך השם זאט, און אונז האבן ברוך השם שפע פון עסן, און דער אייבערשטער זאל העלפן ווייטער אידישע קינדער זאלן האבן שפע, וואס ס'גיסט זיך עסן. אבער אז איינער איז הונגעריג, האט נישט געגעסן קיין דריי טעג, איז אים נישט קיין חילוק, ער דארף עסן. די חזל פארציילן וואס איז געווען אין די צייטן פון חורבן, אזא מין הונגער אז מען האט געזוכט, מען האט געזוכט ווייצלעך פון די פון די אפפאל פון די פערד, פון פון די פון די בהמות, די די חשוב'סטע, די חשוב'סטע ביי כלל ישראל, די די שענסטע משפחות, האבן געדארפט זוכן ווייצלעך ארויסגענומען פון פון שמוץ, אז איך בין הונגעריג, אז איך בין הונגעריג דארף איך עפענען גארביטש, אלעס קומט פון דעם אז די יצר הרע צוברעכט א שלום בית,

וואס איז בלייבן קופקעס מיט שמועס? האסט געהערט? ער האט געהאט הונדערט טויזנט מענטשן, ער האט געהאט פופציג טויזנט מענטשן. עס פעלט זיך אין קאפ א. גיי אהיים! וואס האסטו אז דער רבי האט געהאט הונדערט טויזנט מענטשן? וואס האסטו אז דער רבי האט געהאט פופציג טויזנט מענטשן? האסט געזען די פארענטשעס? האסט געזען די קרוינען? גיי אהיים! גיי צו דיין ווייב און קינדער! האסט דיך צוקריגט קענסט נישט אהיים גיין? בעט איבער! און זי דארף מיך איבער בעטן? דו בעט איבער! זוך נישט דא צו זיין גערעכט. זוך צו זיין קלוג. דאס איז נישט נאר ביי א ווייב, דאס איז ביי טאטע מיט מאמע מיט שווער מיט שוויגער מיט. מיט אביסעלע שכל איז דאך אזוי געשמאק, אזוי געזיסט, די גאנצע לעבן איז ווי א ווי א שיינע ניגון, און אז נישט, מיט יעדעם האט ער א פרשה, מיט יעדעם האט ער א פרשה. מיט די די שמחה גייט ער נישט וועגן די שוואגער האט אים אמאל געזאגט, און דא יעצט גייט ער נישט וועגן דעם, און דא גייט אין דעם בית מדרש גייט ער נישט, און נאך דא איינער וואס איז אזוי גוט, יעדן איינעם גיבט ער גוטע ווערטער, יעדעם מאכט ער פילן גוט. ע פ פנים. עס מען קען מען קען יעצט פאר מען קען פאררעכטן יעדן איינעם אבער דו קענסט נישט די שטוב די ווייב געדענקסט דו האסט געוואלט חתונה האבן געדענקסט דו האסט געוויינט דו ווילסט א שידוך דו האסט שוין פארגעסן אדער די מאמען געזיצן אויפן קאפ און געטון סגולות און געוויינט דו האסט שוין חתונה געהאט דו גיי אהיים וואס טראכסטו נאר פון דיר סעלפישע מענטש

געב איר די געפיל, אביסעלע צייט, סאך מאל נאך די חתונה קומט ארויס אלטע ווייטאגען, א מענטש שפירט שוין אז מען האט שוין געטראפן אביסל ליבשאפט, געשעהט עס, און מען הייבט אן צו פארציילן אלטע מעשות, איך האב נישט קיין כח צו קיין אלטע מעשות, ווער האט כח צו וויינען? קיינער האט נישט קיין כח צו וויינען. הער איר אויס! אבער ווייל דו ווייסט וואס גייט געשעהן אז דו גייסט איר נישט אויסהערן. דו ווייסט וואס גייט געשעהן? וואס גייט געשען נו? ס'גייט, איינער גייט איר דארפן אויסהערן. צו יוכי ליז זי גייט אריין באמפען אין א קלוגע מענטש, יענער מענטש קריגט שוין שנעל געלט און געבן עצות, אבער צו יוכי ליז גייט טרעפן א חבר'טע, נאך א גרעסערע צרה, און זיי גייען ווערן געקניפט און געבינדן, און דעמאלטס, יא. ער מוז נישט שרייבן דער ווייס קענסט אהיים קומען ניצט די זאגן קענסט גיין קענסט פארן אויף מקומות הקדושים און דו קענסט ווערן די גבאי פון רעבן און דו קענסט גיין צו חתונות דו קענסט אהיים קומען נאך מצוה טאנץ איך האב שוין צו וועם צו רעדן איך טרעף עפעס אויך עפעס א סינגל פרוי א איינצעלע פרוי וואס האט אויך עפעס צרות געהאט מיר רעדן שוין צוזאמען א גאנצע טאג און מיר רעדן אויף די מענער א גאנצע טאג און ווער איז שולדיג? קענסט קענען שרייען נאך אז איך האב געטראפן א שלעכטע חבר'טע און איך האב געטראפן א קרעמפ פון איר חבר'טע

איך האב זיך נישט געקריגט, פארקערט, איך האב געהאלפן, איך האב געזען אז מיין טאטע האלט צו העלפן, און איך קען דיר עס נישט מסביר זיין, אבער איך קען דיר דאס זאגן, אז אונז האבן מיר חתונה געהאט פון פריש, ס'האט זיך חתונה געהאט ראש חודש כסלו ת', ת' שין סמך א', און נאכדעם פון פריש, מקורב געווארן צום רעבן, קען נישט זאגן פונקטליך וואסערע טאג ס'איז געווען. שין סמך ז'. אז נאך דעם אז איך האב געזאגט אין שטוב אז איך וויל פארן אויף אומאן, האט מען מיר ברוך השם ס'איז געווען לעבעדיג און לוסטיג. זאגט מיין ווייב דו פאר צום רעבן, קוק נישט אויף קיינעם. דו פאר צום רעבן. פארוואס? ווייל מ'האט געזען ס'איז עפעס א אנדערע זאך.

זאג איר עפעס א תירוץ. זאג איר עפעס א בוידעם. זאג איר, זאג איר אז, זאג איר נו, נו, יהא שמיה רבא. זאג איר עפעס, נו, זאג אז ס'דא יעצט יוצרות. איינער האט איינגערעדט פאר זיין ווייב אז, אז, פאר יעדן טאג מעריב נעמט אים א, גייט ער ארויס פאר מעריב און איז געבליבן שמועסן א שעה א האלב. סאו איינמאל האט ער געמאכט א ברכו אינדערהיים נאך א. געהאט א קינד, און גערופן צען מענטשן ביי זיך אינדערהיים, האט ער זיי געבעטן, ער האט אויסגעטיילט, אויסגעטיילט מעמדות מיט פרק שירה, ער זאגט א, בלייבטס דא פאר א שעה אהאלב, ווייל מיין ווייב זאל נישט כאפן אז זי מיינט אז מעריב נעמט א שעה אהאלב יעדן טאג, סאו בלייבטס דא פאר א שעה אהאלב, אזוי אז א מענטש האט שכל, ער געבט גוטע ווערטער, און ער רעדט שיין אין שטוב, און האט סבלנות, צום סוף, וויל ער ענדיגן מיט איין קליינע ווארט. אויך א, אז מוהרא"ש פלעגט רעדן פון דעם מיט אזא שטארקייט. מען ענדיגט די וואכעדיגע סדרה וימת יוסף בן מאה ועשר שנים, יוסף איז געשטארבען, ויחנטו אותו, וישם בארון במצרים, זעה וואס דא גייט פאר, יוסף שוין געשטארבען, באגראבען אין מצרים, מענטש זעהט ביי זיך איך בין שוין באגראבען, און איך בין שוין געשטארבן, און פון מיר גייט שוין גארנישט זיין, גיבט מען א שריי, חזק חזק ונתחזק! שטארק דיך, שטארק דיך! איך אויך, איך ליג דאך שוין אין א ארון, איך בין שוין לאחר סתימת הגולל, חזק, מען שרייט, חזק חזק ונתחזק, אויף א מענטש, וואס דו מיינסט? איך בין שוין טויט, איך בין שוין לאחר יאוש, נישט דא א זאך יאוש, נישט דא א זאך ביסט שוין פארפאלן, פון די ערגסטע פלאץ קען א מענטש צוריק קומען, א מענטש זאל זיך נאר געבן איין קרעכץ אויס צום אייבערשטן. רבונו של עולם, איך וויל זיין גוט, און איך גיי זיין גוט, און איך בין גוט, וואס דען איך בין אראפגעפאלן, איך האב געטון א עבירה, איך האב געטון, איך האב געטון א נארישקייט, זיי מיר מוחל, און העלף מיר איך זאל מיך קענען מתגבר זיין אויפן יצר הרע, און מיט דעם אליין ווישט ער אפ אלעס וואס ער האט געטון, מיט דעם ווישט ער אפ אלעס. נאר וואס דען, די יצר הרע לאזט עס נישט דעם מענטש טון, דער יצר הרע זאגט פאר דעם מענטש, ס'איז נישט אמת, דו מיינסט עס נישט, דו זאגסט עס נאר. אייבערשטער העלף אונז מיר זאלן פאלגן דעם רעבען, צו מען לערנט אביסעלע חומש יעדן טאג, אביסעלע משניות, אביסעלע גמרא, מען האט אנגעפאנגען א פרישע מסכת די וואך, מסכת מגילה, ווער וויל דזשוינען די גמרא, איך ווייס נישט ווי מען זאגט עס, די סעודה, די פאדי, די עסן, גמרא איז עסן פאר דעם, דער רבי זאגט ס'איז דא מזון הגוף. ווען א מענטש שטייט אויף צופרי, מוז ער עפעס טרינקען, מען ווערט אביסל עלטער, מוז מען שוין האבן אביסל צוקער, מען שפירט שוין צופרי, מען האט נישט די כח, מוז עפעס עסן, איך פיל איך איך פאל חלשות, איז דאך דא מזון רוחני, מזון מזון הנשמה, ווער וויל זיך וואשן צו די פיינע סעודה פון מסכת מגילה, מ'האט יעצט געענדיגט מסכת תענית און מען גייט ענדיגן אין א חודש ארום מסכת מגילה, יעצט קומט קליינע מסכת'לעך. אזוי ביז מ'הייבט אן יבמות נאך פאר פורים אבער גיי לערנען יעדן טאג אביסל גמרא, איך פארשטיי נישט קיין לערנען, איך זאג, איך זאג, מסכת עבודה זרה דף י ט, אויף מען מאכט א סימן, רבא זאגט לעולם ליגרס איניש והדר ליסבר אף על גב דלא ידע מאי קא אמר. א מענטש זאל לערנען קודם זאגט ער אזוי לעולם ליגרס איניש אף על גב דמשכח אפילו פארגעסט נאכדעם זאגט ער אויף לעולם ליגרס איניש אף על גב דלא ידע מאי קאמר ער ווייסט נישט וואס ער רעדט.

און אונז גיימער אריין יעצט מוצאי שבת אין די טעג פון שובבים, מוז מען אויך זיין שטארק אין תהלים, תהלים דארף מען זיין זייער שטארק, זאגן אביסל תהלים יעדן טאג, מאכן אסאך עשה טוב, מנשה איז טאקע די בכור, מ'דארף טאקע פטור ווערן פון די אלטע זאכן, אבער די קודם איז אפרים. שטעל זיך חזק חזק ונתחזק, חזק חזק ונתחזק.